ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דערענטפערן? אפילו תימא רב יהודה, אונזער משנה וואס ס'שטייט ביי אונז אין דער משנה אז ס'דא א חילוק צווישן נדר און נדבה, גייט ווי רב יהודה. דאס וואס רב יהודה האט געזאגט טוב נודר ומשלם, כי אמר רבי יהודה, ווען האט רבי יהודה געזאגט טוב נודר ומשלם? בנדבה, דאס האט ער געזאגט בנדבה, בנדר לא אמר, אבער ווען ער זאגט בלשון נדר האט ער נישט געזאגט. און וואס קריגט ער רבי יהודה מיט רבי מאיר'ן? לויט רבי מאיר'ן וואס דער פסוק כאפט אן נודר איז דער זעלבער דין נדבה. אז ביידע זאכן איז טוב אשר לא תדור, איז בעסער מען מאכט בכלל נישט קיין נדר און נישט קיין נדבה, אבער רבי יהודה לערנט אז דער פסוק וויל דווקא מען זאל נישט מאכן קיין נדר, יעצט וועל איך טייטשן לויט רבי יהודה און אויכעט ווי איך האב פריער געטייטשט לויט רבי מאיר, את אשר תדור, וואס דו האסט געמאכט א נדר, שלם, באצאל. טוב אשר לא תדור, ס'בעסער זאלסט נישט מאכן קיין נדר, ווי זאלסט מאכן א נדר און באצאלן, פארוואס משתדור ולא תשלם, ווייל ס'קען אמאל זיין וועסט מאכן א נדר און דאס נישט באצאלן, רעדט דער פסוק זאגט ר' יהודה נאר ביי נדר, אבער נדבה, נדבה מעג מען יא מאכן, נדבה מאכן יא די כשרים. דאס איז די טייטש, כי קאמר רבי יהודה בנדבה בנדר לא אמר. פרעגט די גמרא והקתני שטייט דאך טוב מזה ומזה נודר ומקיים, זע איך דאך לויט רבי יהודה'ן איז נדר אויך בעסער אויב מ'איז מקיים, זאגט די גמרא תני לערן נודב ומקיים, אז רבי יהודה האלט ס'איז בעסער ווען מ'מאכט א נדבה. פרעגט די גמרא, מאי שנא נודר דלא, פארוואס טוען כשרים נישט מאכן קיין נדר? דילמא אתי בה לידי תקלה, האבן, ווייל זיי האבן מורא טאמער וועט מען קומען צו שטרויכלונג, דאס הייסט מען וועט עובר זיין בל תאחר, נדבה נמי דארף מען זיך דאך אויך מורא האבן,

און זאגן, הרי עלי, דאס וועט מען נישט טון, ווייל טאמער וועט זי שטארבן, וועט ער דאך דארפן ברענגען א צווייטע ווייל ער האט דאך געזאגט הרי עלי, און דערווייל וועט ער עובר זיין בל תאחר, און נדבה קען מען עס טון. אבער נדבה דנזירות מאי איכא למימר, וואס וועסטו זאגן אין נדבה דנזירות, כשרים זאלן מאכן א נדבה פון נזירות? זיי קאנען דאך קומען לידי מכשול, ס'קאן דאך אמאל זיין זיי זאלן ווערן טמא. ענטפערט די גמרא רב יודא לטעמיה, רב יודא גייט לויט זיין טעם, דתניא, האבן מיר געלערנט רב יודא אומר רב יודא זאגט, חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת, אמאל די חסידים האבן געוואלט ברענגען א קרבן חטאת, זיי האבן געגליסט, מען דארף מקיים זיין תרי"ג מצוות, איינס פון די תרי"ג מצוות איז דאך אז מען האט בשוגג געטון אן עבירה וואס במזיד איז אויף דער עבירה דא כרת, איז אויב מען טוט די עבירה דעם לאו איז מען עובר בשוגג ברענגט מען א קרבן חטאת, און זיי האבן דאס געוואלט ברענגען לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם, דער אייבערשטער האט נישט געברענגט דורך זיי קיין שטרויכלונג ממילא האט זיי דאך געפעלט די מצוה פון חטאת, מה היו עושין? וואס האבן זיי געטון? עומדים ומתנדבים נזירות למקום, זיי האבן מנדב געווען נזירות צום אייבערשטן, כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום, כדי זיי זאלן ווערן מחויב א קרבן חטאת. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, לא נדרו בנזיר, זיי האבן קיינמאל נישט געמאכט קיין נדר פון נזירות, ווי די גמרא וועט באלד זאגן דעם טעם, פארוואס רבי שמעון זאגט לא נדרו בנזיר, אלא זיי האבן געוואלט ברענגען די קרבנות, הרוצה להביא עולה, איינער האט געוואלט ברענגען א עולה, מתנדב ומביא, שלמים האט געוואלט ברענגען שלמים מתנדב ומביא, ער האט געברענגט א נדבה, תודה וארבעה מיני לחמה, ער האט געוואלט ברענגען א תודה מיט די פיר מינים לחם, ביי א קרבן תודה איז דא פערציג חלות, יעדער צען פון אן אנדער מין, צען זענען פון חמץ, צען ווערן אנגערופן חלות, צען רקיקים, און צען רביכים. האט ער דאס געוואלט מתנדב זיין, מתנדב ומביא, אבל בנזירות לא התנדבו, אבער ביי נזירות האט מען קיינמאל נישט געמאכט קיין נדבה, כדי שלא יקראו חוטאים, כדי זיי זאלן נישט ווערן אנגערופן אז זיי זינדיגן. א נזיר ווערט אנגערופן חוטא, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, וכפר עליו, מען זאל אויף אים פארגעבן, מאשר חטא על הנפש. איז דאך פארענטפערט ר' יהודה לטעמיה, דו פרעגסט מיר ווי מאכן כשרים נדבה פון נזירות, ר' יהודה האלט די חסידים הראשונים האבן מנדב געווען זיך געמאכט א נדר פון נזירות. אמר אביי, האט אביי געזאגט, שמעון הצדיק, ורב שמעון, ורב אלעזר הקפר, כולם שיטה אחת הם, זיי האלטן אלע איין זאך, דנזיר חוטא הוה, אז א נזיר איז א חוטא, אבער זיי זאגן נישט ממש איין זאך, לויט שמעון הצדיק איז א חוטא דווקא נזיר טמא, ווי די גמרא האט פריער געזאגט, ווייל ורבין עליהם ימי נזירות מתחרטין, אבער לויט ר' שמעונ'ען, לויט ר' אלעזר הקפר, איז יעדער נזיר א חוטא, ווייל ער איז זיך מצער. אבער מיט דער זאך האלטן אלע גלייך אז ס'איז דא א חטא שמעון הצדיק ור' שמעון הא דאמרן, שמעון הצדיק האבן מיר דאך פריער געהאט אין גמרא וואס ער האט געזאגט מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, און יעצט ר' שמעון האט דאך פריער געזאגט אז לא נדרו בנזיר.

מאשר חטא על הנפש, וואס ער האט געזינדיגט אויף דעם נפש, וכי באיזה נפש חטא זה, דער נזיר מיט וואס האט ער געזינדיגט, אלא שציער עצמו מן היין, דאס וואס ער האט זיך מצער געווען פון וויין, והלא דברים קל וחומר, מיר האבן דאך דא א קל וחומר, ומה דאך זה שלא ציער עצמו אלא מן היין, ער האט זיך נישט מצער געווען נאר פון וויין, נקרא חוטא הייסט ער האט געזינדיגט, המצער עצמו מכל דבר, ער איז זיך מצער פון יעדן זאך, ווי די גמרא זאגט באלד, ער נעמט אויף זיך תענית צו פאסטן, על אחת כמה וכמה איז אוודאי און אוודאי הייסט ער א חוטא, מכאן פון דא לערן איך אפ כל היושב בתענית דער וועלכער טוט פאסטן נקרא חוטא, ווערט אנגערופן א חוטא. פרעגט די גמרא, איך זאג דאך יעצט לויט רב אלעזר הקפר און לויט רב שמעונ'ען איז יעדער נזיר א חוטא, זיי לערנען דאך עס אפ פון פסוק וכפר עליו מאשר חטא על הנפש והדין קרא בנזיר טמא כתיב, דער פסוק שטייט דאך ביי נזיר טמא. לויט שמעון הצדיק איז גוט, ווייל ער זאגט דאך דווקא נזיר טמא איז חוטא, אבער רבי שמעון

ווערט עס דערמאנט ביי אים דער פסוק, אבער ס'איז דאך דא נאך א איבריגער על הנפש, אויב נאר דער חטא פון טומאה אליין האט געדארפט שטיין אין פסוק וכיפר עליו מאשר חטא, וואס דערמאנט מיר דער פסוק אויך על הנפש צו זאגן אז ס'איז דא נאך א חטא שציער עצמו, רמ.

ער זאגט בשבועת משה זאגט ער, ווייל עס שטייט ויואל משה, משה האט געשוואוירן. איז דעמאלט הרי אלו כינויים לשבועה, איז דאס כינויים לשבועה. דער ראש דא אויפן ארט פרעגט פארוואס פאר במוהי זאגט ער ס'ווארט נודר, ער האקט איבער מיט דעם ווארט נודר. נאך פרעגט ער פארוואס דערמאנט ער פריער נזירות פאר שבועות, אין דער ערשטער משנה ווערט דערמאנט פריער שבועות נאכער נזירות, זאגט ער, ווייל ער וויל לערנען צוזאמען די וואס האבן דריי לשונות פון כינויים. גמרא, איתמר מיר האבן געלערנט כינויים, דאס וואס מיר האבן דא דערמאנט אין דער משנה, די כינויים פון נדרים, פון חרמים, פון נזירות, פון שבועות. רבי יוחנן. אמר לשון אומות הן, רבי יוחנן זאגט, דאס איז די לשון פון די פעלקער, זיי רופן א קרבן אן מיט דעם לשון, מיט דעם לשון קונם קונח, זיי רופן אן חרם מיט דעם לשון חרק חרף, א נזיר רופן זיי אן מיט דעם לשון נזיח האט דער ר"ן געפרעגט, דף ב' עמוד א' פארוואס דערמאנט די משנה נאר די זאכן פון קונם קונח קונס? ס'איז דאך דא נאך אסאך לשונות, וואס כאפט ער פונקט דאס אן? ענטפערט דער ר"ן, ס'איז א חידוש, נישט בלויז די לשונות נכרים, וואס איז לשונות גמורים, וואס מען מאכט מיט דעם א נדר איז דער נדר א נדר, נאר אפילו די לשונות פון די גויים וואס איז פארגרייזט געווארן, למשל קונם, קונח, איז געווארן פארגרייזט פון לשון קודש, וואלט איך געוואלט מיינען ווייל עס איז נישט קיין לשון גמור בפני עצמו זאל עס נישט זיין קיין נדר, דערציילט ער מיר ווייל די גויים רעדן מיט דעם לשון, כאטש דאס איז נישט מעיקר לשונם, נאר ס'איז פון די גרייז וואס איז ביי זיי, איז דאס נדר גמור, און אוודאי און אוודאי אנדערע לשונות. רבי שמעון בן לקיש אמר ריש לקיש זאגט, לשון שבדו להם חכמים להיות נודר בו, די כינויים דאס איז א לשון וואס די חכמים האבן באשטימט אז מ'מאכט א נדר זאל מען מאכן מיט דעם אויך, וכן הוא אומר, אזוי שטייט אין פסוק, בחודש אשר בדא מלבו, כ'גיי זאגן דאס ווארט בדא אין די טייטש אויסגעטראכט וואס געפין איך אין פסוק. פרעגט די גמרא, וטעמא מאי תקינו רבנן כינויים, פארוואס האבן די רבנן מתקן געווען אז מען זאל מאכן דעם נדר מיט מען זאל נישט זאגן דאס ווארט קרבן? פרעגט די גמרא, ולימא קרבן, זאל מען זאגן די ווארט קרבן? ענטפערט די גמרא, דילמא אמר קרבן לשם, אז מען וועט מאכן דעם נדר מיט דעם לשון קרבן, וועט מען קומען זאגן קרבן לשם. פרעגט די גמרא, ולימא קרבן לשם, זאל מען זאגן קרבן לשם? ענטפערט די גמרא, דילמא אמר לשם, טאמער וועט מען זאגן דאס ווארט לשם, ולא אמר קרבן, און מ'וועט נישט זאגן דאס ווארט קרבן, וקא מפיק שם שמים לבטלה, און מ'וועט דאן מוציא זיין די שם שמים אומזיסט, ווייל מ'האט נאר געזאגט לשם און נישט קרבן. איז אין דער תורה ווערט דאך דערמאנט קרבן לשם, מיט דעם וואס מ'וועט זאגן קרבן וועט מען שוין קומען זאגן לשם, אבער מ'זאגט א אנדער לשון, קונם צו קונח וועט מען נישט קומען זאגן לשם. ותניא מיר האבן געלערנט רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט מנין שלא יאמר אדם לשם עולה לשם מנחה לשם תודה לשם שלמים ווען ער גייט דאס מקדיש זיין זאל ער נישט דערמאנען דעם לשם תלמוד לומר קרבן לשם פריער קרבן נאכדעם לשם. ווייל ער וועט פריער זאגן לשם, קען ער אמאל אינמיטן נישט זאגן ווייטער דאס ווארט עולה צו דאס ווארט מנחה, איז ער מוציא שם שמים לבטלה, ומה זה שלא נתכוון אלא להזכיר שם שמים על הקרבן, אמרה תורה זאגט די תורה קרבן לשם, לבטלה על אחת כמה וכמה, פון דעם קען מען זען די גרויסקייט פון דעם וואס איינער זאגט שם שמים לבטלה. זאגט די גמרא לימא כתנאי, מיר וועלן זאגן אז ס'איז דא א מחלוקת פון תנאים וואס כינויים זענען, צי עס איז לשון חכמים צי עס איז לשון שבדו חכמים, האבן מיר געלערנט בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, כינויי כינויים אסורים, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס איז דאס כינויי כינויים, אז אויב מ'האט געמאכט דעם נדר מיט כינויי כינויים איז אסור, ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, כינויי כינויים מותרים, די בית הלל זאגן האט געמאכט דעם נדר מיט כינויי כינויים איז מותר, מאי לאו מיינסטו ניט, מאן דאמר כינויי כינויים אסורים, די בית שמאי וואס זיי לערנען כינויי כינויים אסורים קסבר זיי האלטן כינויים לשון אומות הן, אז כינויים איז א לשון פון די פעלקער, און אויב דאס איז א לשון פון די פעלקער איז אויב זיי האבן אויך גערעדט די כינויי כינויים איז קאן מען מאכן איז אז מען מאכט דעם נדר מיט כינויי כינויים איז אויך אסור ולמאן דאמר מותרים און די בית הלל וואס זיי לערנען כינויי כינויים איז מותר קסבר אז זיי לערנען לשון שבו להם חכמים אז דאס איז א לשון וואס די חכמים האבן אויסגעטראכט, דעריבער זענען זיי מותר, ווייל די חכמים האבן נאר באשטימט קונם קונח, אבער ער גייט זאגן מיט א צווייט לשון וואס די חכמים האבן נישט באשטימט, איז עס נישט קיין נדר. וואס איז די שאלה? ווי קען דאס זיין אז רבי יוחנן וואס ער זאגט לשון אומות, ער זאל האלטן ווי די בית שמאי, און אויך ריש לקיש, וואס הייסט ער זאגט א אייגענעם דין? ער דארף דאך זאגן הלכה כבית הלל, ווייל אין דער זאך איז דאך א מחלוקת פין בית שמאי מיט א בית הלל.

אז אלע האלטן לא משתא אומות, בשם הסברא דבשמא האלטן גוזרינן קנויה קנויה, איך בין גוזר קנויה קנויה משום קנויה, ולא כל מטה זיין קנוי קנויה מיטן מטה זיין קנויה, ובית הלל סברין די בית הלל האלטן לא גוזרינן קנויה קנויה משום קנויה. ר פרעגט די גמרא, היכי דמי כינויי כינויים דנדרים, וועלכעס איז דאס כינויי כינויים פון נדרים? תני רב יוסף, האט רב יוסף געלערנט, מקנמנא, א חוץ דעם קונם גיט מען צו פריער א מ' און ביי די ענדע נון א', נא, די זעלבע זאך מקנחנא, א חוץ דער קונח איז צוגעגעבן נאך א מ' און נון א' ביי דער ענדע,

איבעיא להו, האבן די בני ישיבה געפרעגט מיפחזנא מאי, מיר זאגן דאך נזיח, אבער דער נזיח איז נישט נון ז' ח', נאר ס'איז פארקערט, ח' ז' נון, און א חוץ וואס מען גיט צו, אדער מיתחזנא מאי, מיתעזנא מאי. צי דאס הייסט אויך כינויי כינויים? אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי, קינמא מאי, ווען ער האט געזאגט קינמא, צי זאגן מיר קונם קאמר, אז דאס איז קונם, ממילא איז דאס כינוי, או דילמא, קנמן בשם קאמר, ער מיינט צו זאגן ס'זאל זיין ווי בשמים. אמר ליה רב אחא בריה דרב חייא לרב אשי קינה מאי ווען ער זאגט קינה קינה של תרנגולים קאמר צי מיינט ער א נעסט פון תרנגולים איז עס נישט קיין נדר או דילמא לשון דקונם אדער ער מיינט א לשון פון קונם תיבעי. איז דאס לשון פון מסכת נדרים איז אנדערש פון אומעטום, אומעטום ווען ענדיגט זיך א שאלה שטייט תיקו, און דא ענדיגט זיך מיט דעם לשון תיבעי. כינויי כינויים דשבועה היכי דמי, שבואל, שבותיאל, שקוקאל. בן גרשום משמע ס'איז דאך דא אזא נאמען, אלא זאגט די גמרא שבובאל.

ער גייט מיר אראפטייטשן רבן שמעון בן גמליאל אז דאס וואס שטייט נדר במוהי זושא מיינט מען נישט האט געזאגט במוהי אליין נאר האט געזאגט במומתא דאמר מוהי מיט דער שבועה וואס משה האט געשוואוירן ווי עס שטייט אין פסוק ויואל משה. דעריבער שטייט אין דער משנה ס'לשון נדר במוהי, ווייל ביי שבועה שקוקה אז זאל מען געווען לערנען שבועה שקוקה במוהי וואלט אויסגעוויזן אז ער זאגט במוהי אליין, דעריבער שטייט מען נדר צו דערציילן אין כתב ער זאל דערמאנען אויך דעם נדר פון משה און דאס די שבועה. ס'איז דא א צווייטע גרסה אין גמרא. אין דער משנה זענען זיי נישט גורס מוהי, נאר זיי זענען גורס מומי.

שורש ווארט, ווייל עס איז כינויים חלוקים, טוט ער איבערהאקן אינמיטן מיט דעם ווארט נדר.